וואס איך געדענק, זכרונות פון אסיפ דימאוו, געלייענט פון סיליע סערלין, המשך פון קאפיטל נײַן, ערשטער טייל. די דריי ביימער לעבן בובריק'ס וואנט שטייען אין א גראדער ליניע, די פריינט און עדות פון מיינע קינדער און יוגנט יארן. נישט זיי זאגן מיר פאר געזונטערהייט, נישט קום צוריק, זיי ווארטן, זיי וועלן פשוט ווארטן. איך וועל אנגיין מיט מיין לעבן און זיי וועלן ווארטן, נישט אויף מיר. זיי ווארטן אז דער הארבסט זאל אוועקגיין און עס זאל קומען דער ווינטער, דער פרילינג, דער זומער און ווידער דער הארבסט. זיי האבן נישט קיין צוקונפט, זיי האבן זייער ווארטן. זיי זענען גליקליך.

אזוי געזעגן איך זיך מיט מיינע ביאלוסטעקער טעג. פרייליך אדער טרויעריג, גליקליך אדער אומגליקליך, איך האב זיי איבערגעלעבט, איינגעזאפט אין זיך, זיי זענען געווארן א טייל פון מיר. הויז נאך הויז, געביידע נאך געביידע גייט אוועק פון מיר די שטאט. איך פאר ווייטער, זי שטייט אפ, בלייבט צוריק. מיט יעדער הויז, מיט יעדן פענסטער, מיט יעדן ציגל איז פארבונדן מיין לעבן וואס איך לאז דא איבער. די דראשקע פארט פארביי דאס הויז וואו עס האבן געוואוינט די עלבוימס. איך ווענד אפ מיין קאפ, איך וויל נישט קוקן אהין. דא איז ארונטערגעפאלן פון טראן מיין ערשטע ליבע. ווי הויך, ווי שטאלץ זי איז געזעסן אויף איר קיניגליכן פלאץ, און ווי נידעריג זי איז ארונטערגעפאלן. דער קאסטבארער, דער איידעלער בריליאנט איז געווען נישט מער ווי א שטיקל באפוצט גלאז. שטיקלעך זענען געבליבן אויף דער ערד. איך האב עס געזען. פאר מיינע אייגענע אויגן איז עס פארגעקומען. פרעך, הארצלאז און אן שום געפיל פון חרפּה האט די בלאנדע, חנעוודיקע מיידל

און פון צייט צו צייט געטרייסלט זיין גוף אין פיינליכע קאנוואלסיעס. שטילערהייט, נישט האבנדיג געזעגנט זיך מיט מיר, איז ער אנטלאפן קיין אמעריקע, געפרואווט אנטלויפן פון זיך אליין, פון זיין קראנקהייט. באמערקונג, יאקאב ציכאנאווסקי, אדער יאקאב טשעסטער ווי ער האט זיך אין ניו יארק גערופן, האט זיך אויפגעהאנגען אין זיין.

דער סאָוויעטישער דיפּלאָמאַט מאַקסים ליטווינאָוו. און אָט איז דאָס הויז, וווּ עס וווינט מיין געוועזענער לערער פֿון שיינשרײַבערײַ, אײַנשטיין. ער האָט מיר געלערנט שרײַבן, ביז מײַן מאַמע האָט געהאַט אירע נישט דערלויבטע געהיימע שולע. זײַ געזונט, מײַן גוטער, שטילער לערער. אַ דאַנק פֿאַר דײַן לערנען מיך. באַמערקונג, דער לערער אײַנשטיין איז דערהרגעט געוואָרן

דעם מיסטעריעזן בריוו וואס ער קען זיך מיט אים ניט שיידן. ער רעדט עפעס צו זיך אליין, ער מאכט אן אנשטעל אז ער שפילט אויף א פידל, ער יאמערט און באקלאגט זיך אויף א מיידל וואס ער האט נאך היינט זייער ליב, דער זינגער פון זיין טרויער. קאמינקעס הויז קומט מיר אין אויג, דא האט געארבעט מיין טאטע, דא, א קינד, בין איך אנטלאפן פון זיין טויט. איצט איז דאס הויז לער, פארווארפן, אוועק די צוויי זין, אוועק די צוויי טעכטער, די אלטע פרוי קאמינקע איז געבליבן אליין, געבויגן, צעבראכן, מיט אויסגעפאלענע ציין, שלעפט זי זיך פון איין אפטייק צו א צווייטער און בעט מען זאל איר געבן כאטש א קאפיטשקע מארפין.

דער אַלטער קריסטלעכער בית-עולם, דער פּלאַץ פֿון מײַנע ראָמאַנטישע שפּאַצירן און נשמה-באַגעגענישן מיט פֿראַני נײַמאַרק. זײַ געזונט, פֿראַני, דו װעסט שױן שפּאַצירן אױפֿן בית-עולם אָן מיר. די דראָזשקע שטעלט זיך אָפּ לעבן דעם שײנעם װאָקזאַל. בעת איך באַצאָל דעם איזװאָזשיק, דערהער איך אַ זאַפֿטיקן קנאַק, אַזױ װי עמעצער װאָלט אױסגעשאָסן. איך קוק זיך אַרום אױף די קאָזלעס. פון א ליידיגער דראשקע וואס ווארט אויף פאסאזשירן זיצט יורי ראמאנטשוק, מיין געוועזענער חבר. ער טראגט איצט א בארד, דער פנים איז רויט, אפגעברענט, אבער איך דערקען די לאנגע פערדישע ציין, די זעלבע וואס האבן זיך אריינגעביסן אין מיין בולקע. יורי קנאקט מיט זיין לאנגער בייטש, דאס זעגנט ער זיך מיט מיר אזוי און ווינטשט מיר א גליקליכע רייזע קיין פעטערבורג. אדיע ביאליסטאק. צווייטער טייל, קאפיטל איינס. לאפי, טשארנאיא וויעס, סאקאלקע, גראדנע, ווילנע, איין סטאציע נאך דער אנדערער טיילן מיך אפ אלס מער פון דער שטאט וואו איך בין געבוירן געווארן, איין סטאציע נאך דער אנדערער נענטערן מיך צו דער שטאט

און די מאמע וועט בלייבן אליין מיט אנא, און ווען די שוועסטער וועט חתונה האבן, גאר אליין. עס קען אבער פאסירן אז איך וועל מוזן קומען צוריק קיין ביאליסטאק און פארבלייבן דארטן. אויסלאנד? ניין. קיין אויסלאנד פאר איך נישט. מיין ברודער הערמאן איז א דייטש, אזוי ווי אונזער פאטער איז דאס געווען. איך נישט. איך האב ליב רוסלאנד, די רוסישע שפראך, די גרויסע רוסישע ליטעראַטור, דאָס רוסישע פֿעלד. איך האָב ליב דעם רוסישן ייִדן, דעם קליינעם, באַשיידענעם מענטשל, און נישט דעם דײַטשן, ייִדישן קויפֿמאַן. איך וויל נישט באַשרײַבן וועגן אים, ער אינטערעסירט מיך נישט. אָבער אויב איך וועל געצוונגען זײַן צוריקצוקערן זיך קיין ביאַליסטאָק, וועל איך דאָרט פֿאַרזשאַווערט ווערן, אונטערגיין. די זון גייט אונטער. דורך דעם אָפֿענעם פֿענצטער רײַסט זיך אַרײַן דער גערוך פון ליטווישע פעלדער, אין וואגאן באווייזט זיך דער קאנדוקטאר און שטעקט אריין אין די לאנטערנעס נייע שטיקלעך ליכט, די פאסאזשירן ארום מיר רעדן יידיש, פויליש, רוסיש, זיי האבן זיך שוין באקענט איינער מיט דעם צווייטן, איך בין צופרידן וואס זיי לאזן מיך צורו, איך וויל זיין אליין מיט מיינע געדאנקען, אבער ווען איך פרואוו צונויפזאמלען די געדאנקען זעה איך אז איך האב גארנישט קיין באזונדערע געדאנקען,

צו זאגן אז איך פאר מיטן דריטן קלאס, קיין קאלדרע קיין קישן באקומט נישט דער פאסאזשיר פון דריטן קלאס, אבער גאט מיינער וואס פאר א גליק דאס איז ארויפצוקריכן אויבן צוזאמען מיט דיינע אכצן יונגע יאר און זיך אנידערזעצן אויף דעם וואגאן ברעט און הערן ווי די אייזנבאן וואס שלעפט דיך קיין פעטערבורג זינגט דיר א וויגליד עקזאמען פעטערבורג זאַמען, און די אױגוסט נאַכט קוקט אַרײַן אין װאַגאָן-פֿענצטער און װערט אַלץ שענער מיט דער מיט דער פֿולערער לבֿנה און רײַף-געװאָרענע שטערן. װען איך האָב זיך אױפֿגעכאַפּט, בין איך שױן געװען טיף אין האַרץ פֿון רוסלאַנד. די טשערטאַ איז געבליבן הינטער מיר. איז בין איך געװען דאָרטן. דװינסק, די גרענעץ פֿון דער טשערטאַ, איז געװען הינטער מיר. די נעכטיקע פּאַסאַזשירן זענען פֿאַרשװוּנדן. עס האבן זיך באוויזן אנדערע. קיינער רעדט נישט קיין יידיש אדער פויליש, נאר רוסיש. זיי זענען אנדערש אנגעטון, זיי האבן אנדערע אויגן, בערד, נעזער. א פויער אנגעטון אין א טולופ, אבער אין אן אנדערן, ווי מען טראגט עס אין בעלארוסיע, האלט לעבן זיך א גרויסע האלצזעג און לאזט פון איר זיין אויג נישט אראפ, דאס איז זיין ברויטגעבער. א פויערטע מיט א רויטן טיכל אויפן קאפ האלט אויף די הענט א קליין קינד און פרואווט עס איינצושלעפערן מיט א וויגליד, א רוסישן פארשטייט זיך. דאס ליד איז מיר פרעמד, איך הער עס צום ערשטן מאל. צוויי סטודענטן אין בלויע אוניפארמס רעדן צווישן זיך, איך הער די ווערטער, קורס, פראפעסאר, זיבן רובל א צימער, איך קען נישט. אפרייסן די אויגן פון זיי. נעכטן זענען מיינע געדאנקען געפלויגן אויף צוריק, זיי האבן זיך געשלעפט הינטער דעם לעצטן וואגאן פון דעם צוג, היינט פליען זיי פאראויס, ווייט פאר דעם לאקאמאטיוו. ביאלאסטאק איז געבליבן א קליינער, קוים באמערקבארער פלעק אויף גאט'ס ערד. איך טראכט וועגן מיינע קרובים וועלכע ערווארטן מיך אין פעטערבורג, איך האב קיינעם פון זיי נישט געזען. איך פלעג נאר שרייבן צו זיי בריוו. גארנישט קיין וויכטיגע בריוו זענען דאס געווען, גראטולירונגען צו א געבורטסטאג, צו א ניי-יאר, און יעדעס מאל איז דאס שרייבן געווען פאר מיר אן אפקומעניש, און טאקע וואס שרייבט מען אזוינס צו א באבע וועלכע דו האסט קיינמאל נישט געזען און זי האט דיך נישט געזען, און וואס איז נאך דערצו בלויז א האלבע באבע, און שרייבן האב איך געמוזט שרייבן אין דייטש ווייל זי איז פון ריגע און פארשטייט זייער ווייניג רוסיש, און פונקט אזוי שווער איז געווען אויך שרייבן א רוסישן בריוו צו מיין אנקל יאקאב, מיין מאמע'ס שטיפברודער, וועגן וועמען איך ווייס נאר איין זאך, אז ער איז געבוירן געווארן א זיבן מאנאטליכער, און צוזאמען מיט א צווייטן יונגל וואס איז באלד געשטארבן. אבער די מאמע פלעגט דורכאויס באשטיין אז איך זאל שרייבן צו די קרובים. וואס דארפן זיי דאס אזוי מיינע בריוו? פאר מיינע אויגן דרייען זיך נידעריגע פעלדער און ווייט אויפן האריזאנט א וואלד. די פעלדער זענען ווייניגער פריש און פארביג איידער די וואס איך האב פארלאזן, און דער וואלד איז אויך א גרויער, דער הימל איז נידעריגער, די לופט איז קעלטער, מיר דערנענטערן זיך אלץ מער צום צפון. דא פילט זיך שוין דער הויך פון אסיען, דאס שטילע לאנגזאמע אפשטארבן פון דער זון. אַ פֿײַערלעכע טרויעריקייט הענגט אין דער לופֿטן, זי דרינגט אַרײַן אין מײַן האַרץ, זי באַרויִגט. ווײַטער לויפֿט דער צוג, שטעלט זיך אָפּ אויף אַ פּאָר מינוט בײַ די סטאַנציעס, וואָס טראָגן איצט טיף רוסישע נעמען, לויפֿט ווײַטער, איילט זיך. אין וואַגאָן קומען צו אַלץ מער מענטשן, עס איז נישטאָ קיין פּלאַץ צו זיצן, מען שטייט. אויך די פּאַסאַזשירן זענען איצט אַנדערע. בעסער אנגעטאן, מיט מער אינטעליגענטע פענעמער, דוכט זיך אז איך בין דא דער איינציגער איד צווישן זיי, אבער זיי זענען אלע פריינטליך צו מיר, רעדן העפליך, כאטש זיי זעען אויף מיין פנים מיט וועמען זיי האבן צו טון. סטאנציע אלעקסאנדראווסקאיא! שרייט אויס דער קאנדוקטער, עס איז די לעצטע סטאנציע, נאך דעם קומט פעטערבורג. איך ווער נערוועז און כאפ זיך צו מיינע זאכן. איר האט נאך פערציג מינוט ביז פעטערבורג, בארואיגט מיך א פרוי. גאנצע פערציג מינוט? פאר איר איז עס אסאך, פאר מיר וועלכער האט גע'חלומ'ט פון פעטערבורג נאך איידער איך בין אריין אין די רעאלשולע איז עס ווייניגער ווי א וואונק פון אן אויג. און אט ווערט נײַן און דרײַסיק מינוט, אַכט און דרײַסיק, זיבן און דרײַסיק, און די רעדער קלאפן אין טאקט. מיט דעם פּולס פֿון מײַן האַרצן. פּעטערבורג, זעקס און דרײַסיק פּעטערבורג. סטאַנציע פּעטערבורג! גיט אַרױס דער קאָנדוקטאָר, אַזױ װי ער װאָלט געהאַלטן אין פֿאַרקױפֿן די שטאָט. דורכן פֿענצטער זע איך קלײנע הײַזער, פֿאַבריקן, קלײנע נידעריקע בײמער. די זון שײַנט, דער בלאַסער הימל איז פֿרײַנטלעך. אַלץ פּאַמעלעכער באַװעגט זיך דער צוג און בלײַבט שטײן. די רעאליטעט האט זיך געענדיגט, איצט הויבט זיך אן מיין טרוים. איך שפרינג ארויס פון וואגאן און קוק זיך ארום, איך ווייס אז איך מוז זיך טרעפן אויף דער סטאנציע מיט א געוויסן סטודענט. עס שטייען און ווארטן אסאך סטודענטן, ווער זשע פון זיי איז מיין אנקל, מיין מאמע'ס שטיפברודער, יאקאב, ערליך, אסיפ. דאָ הער איך מײַן נאָמען. צו מיר קומט צו אַ יונגערמאַן, אָנגעטאָן אין אַן אוניפֿאָרם פֿון פּעטערבורגער אוניװערסיטעט. מיר צעקושן זיך. יאַקאָב איז מיט אַ פֿערטל קאָפּ נידעריקער פֿון מיר. זײַן פּנים איז אָנגענעם, זײַנע ברױנע אױגן קלוג און װאַרעם. אַ װאַרעמקײט גיסט זיך פֿון אים אַנטקעגן און פֿאַרכאַפּט מיך אין אײן רגע. זײַן שמײכל איז אױך װאַרעם, זײַן שטימע זײער װײך, באַרואיקנד. ער זעט נישט אויס צו זיין מיין אנקל, גיכער אן עלטערע ברודער ווייל ער איז נאר מיט אפאר יאר עלטער פון מיר. איך פיל זיך אביסל צעטומלט און ווייס נישט ווי זיך צו האלטן, ער אבער איז פריינטליך און רואיג אזוי ווי ער וואלט יעדן טאג ארונטערגענומען פון צוג א פלימעניק. ער רעדט מיט דעם טרעגער, באצאלט אים און לאזט מיר נישט צאלן, און אט זיצן מיר אויף א דראשקע און פארלאזן דעם וואקזאל. פאר צום פינישן וואקזאל.

ער איז געלעגן אין אן אנדער טייל פון דער שטאט, אבער איך בין געווען צופרידן מיט דעם ווייל דאס האט מיר געגעבן די מעגליכקייט אדער די געלעגנהייט צו באקענען זיך אביסל מיט פעטערבורג. מיר זענען פארבייגעפארן דעם נעווסקי פראספעקט, א מין צויבער איז געהאנגען איבער די מאיעסטעטישע הייזער, איבער דעם אניטשקאוו פאלאץ פון די צארן, איבער דעם שפיץ פון דער. אַדמיראַליטעט, אָבער דאָס פֿערדל האָט באַלד אַוועקגעשלעפּט אונדזער דראָשקע אין אַן אַנדער געגנט. דאָ איז געווען אַ סך רואיקער, איינפֿאַכער. קליינע הייזער, שמאָלע טראָטואַרן האָבן דערמאָנט אַ פּראָווינץ-שטאָט. אָבער פּונקט ווי אויפֿן נעווסקי פּראָספּעקט, האָט זיך אויך דאָ געשפּירט אַ זעלבער שאַרפֿער גערוך פֿון ברענענדער סמאָלע. דאָס האָט מען פֿאַרריכט דעם ברוק און אים באַגאָסן מיט ברענענדן אַספֿאַלט. דער גערוך איז געווען פאר מיר ניי, ער האט זיך ביי מיר פארבונדן מיט מיין ערשטן איינדרוק פון פעטערבורג. ווידער פאר איך אין צוג, מיין יונגער אנקל יאקאב, אדער יאשע ווי מען האט אים פארקירצט גערופן, זיצט לעבן מיר, איך קוק אויף אים מיט איין אויג, און ווידער פיל איך די ווארעמקייט, די ערליכקייט וואס גייט ארויס פון אים, זיינע ברוינע אויגן זענען אזוי ערנסט, א פיינער שמייכל שפילט ארום זיין מויל, און ארום די ווייכע וואנצעס, איין זאך געפעלט מיר נישט, ער האט א גרויסן פליך, און ער איז דאך נישט מער ווי דרײַ און צוואַנציק יאר אלט, ער כאפט אונטער מיין פארוואונדערטן בליק, טרעפט מיינע געדאנקען און זאגט, איך האב פארלארן מיינע האר מיט אפאר יאר צוריק, אין איין זומער איז עס פלוצים געקומען, איך פלעג אויפוואכן אינדערפרי און געפינען גאנצע הויפנס האר אויפן קישן. איך וויל דא מאכן קלאר אביסל די קאמפליצירטע קרובים פארהעלטנישן פון אונזער משפחה. מיין זיידע פון קאוונע, יצחק, איסאק, ערליך האט חתונה געהאט צוויי מאל. מיין מאמע און איר שוועסטער אולגא זענען געווען קינדער פון זיין ערשטער ווייב. דערנאך האט מיין זיידע חתונה געהאט צום צווייטן מאל מיט אן אלמנה, שארלאטע ליכטענטאל פון ריגע. זי האט געהאט אירע אייגענע קינדער פון איר ערשטן מאן, ניקאלאי, פאניא און אידא. יאשא, דער יונגסטער פון דער משפחה, איז דער זון פון דער צווייטער חתונה פון יצחק מיט שארלאטן. הייסט עס, אז מיין מאמע און יאשא האבן געהאט דעם זעלבן פאטער, נאר פארשיידענע מאמעס, איז ער מיר בלויז א האלבער אנקל. דערפאר קומט עס אויך, אז דער אונטערשייד פון אונזערע יארן איז געווען אזוי קליין. אונזער צוג לויפט איבער פעלדער וועלכע זענען איצט באדעקט מיט א לייכטן נעפל. א קליינע אזערע האט זיך באוויזן פונדערווייטן אויף א מאמענט און איז פארשוואונדן הינטער די קוסטעס. ווידער א נאקעטער פעלדז, קליינע הילצערנע הייזלעך, דאטשעס, אלץ אזוי ניי און פרעמד פאר מיין אויג. דער וואגאן איז אנגעפאקט און אומעטום זעט מען אוניפארמס. דא זיצט אן אפיציר, דארט א טשינאווניק, ווייטער א סטודענט און ווידער אן אפיציר. דער צוג שטעלט זיך אפ זייער אפט, ווייל די דאטשעס ליגן געדיכט איינע לעבן דער צווייטער. עס איז שוין אוונט. אבער א מאדנער אוונט. דער טאג האט זיך פארענדיגט, אבער עס ווערט ווייניג טונקל. א דורכזיכטיגער שאטן באדעקט די ערד. דער הימל אבער איז העל גרין, ווי דאס וואסער אין א טיפן טייך. דערנאך. ווי מיט איין קלאפ פארשווינדט דער העל גרינער הימל, די דורכזיכטיגע פארבן ווערן אויסגעלאשן, און א שווערע, דיקע, זאפנדיגע פינצטערניש כאפט ארום די ערד. מיר זענען אנגעקומען, זאגט יאשא, דאס איז דריטע פארגאלאווא. א קליינער באשיידענער וואקזאל, א פינישער טרעגער, א פינישער פערדל, און א פינישער קליינער וואגן מיט א גלעקל. עס איז נאך רוסלאנד נאר דא וואוינען פינען. דער דאטשע סעזאן דויערט בלויז אפאר מאנאטן. אין דער איבעריגע צייט איז עס א דערפל וואס לעבט זיין אייגן רואיג לעבן. פיאטר מוכין'ס הויז נומער פֿינף און צוואַנציק זאגט אן יאשע דעם אדרעס און דער פורמאן אונזערער שאקלט מיטן קאפ אויף יא, ער קען דאס הויז. און מיר פארן. עס איז שוין געווארן גאר טונקל די דאָרפֿישע געסלעך זענען שוואַך און קאַרג באַלויכטן פֿון די קעראָסין-לאַמטערנעס וואָס שטעקן דאָ און דאָרט אין ווײַטע אינטערוואַלן. די נידעריקע פֿענצטער פֿון די דאַטשעס זענען אויך באַלויכטן און דאָס גיט צו אַ ביסל מער ליכט די געסלעך. הינטער איין פֿענצטער דערזע איך פֿרויען-סילועטן, יונגע און עלטערע. אַ קליינע נידעריקע אַלטע פֿרוי מאַכט מיט איר האַנט בארואיגנדע באוועגונגען און שמייכלט, די יונגע פריילינס ערגערן זיך, אזוי זעט עס אויס. דאס איז די באבושקא, באבע, זאגט צו מיר יאשע און ווייזט אן אויף א קליינע פרוי. יאשע נעמט מיך פאר דער האנט און פירט מיך. מיר גייען אריין אין א טונקעלן פאדער-צימער, וואו עס שמעקט מיט הײ און מיט נאך עפעס דארפישעס. איך פאלג נאך מיין פעטער ווי א בלינדער מיט מיין קליינעם טשעמאדאן אין דער האנט. פּלוצעם ווערט העל. יאַשע האָט געעפֿנט די ברייטע, שווערע אַרײַנגאַנג-טיר, און אַ געל ליכט רײַסט זיך אַרײַן אין טונקעלן פֿאָדער-צימער. איך מאַך נאָך אַ פּאָר טריט און גיי אַרײַן אין אַ גרויסן, איינפֿאַך מעבלירטן צימער און דערקען די סילועטן, וועלכע איך האָב געזען פֿון דרויסן דורכן פֿענצטער. די קליינע, גרוי-האָריקע באַבושקע, כאפט מיך ארום און קושט מיך, די אנדערע צוויי עלטערע טוען דאס זעלבע, די יונגערע, כמעט קינדער, באגריסן מיך אן קושן זיך, פיין, אבער איך ווייס נישט ווער איז ווער. איך שטיי אין מיין גרויער קרילאטקע, א זומער מאנטל אן ארבל מיט א פעלערינע, דער שטאלץ פון מיין זייער באשרענקטן גארדעראב, און די יונגע מיידלעך, מיינע קוזינעס, קוקן מיט גרויסע דערשראקענע אויגן אויף דעם שניידער קרוטניצקי'ס מייסטערווערק און ווייסן נישט וואס צו זאגן, אזוינס האבן זיי מסתמא נאכנישט געזען. דערנאך לויפט איינע ארויס, נאך איר די צווייטע און באלד די דריטע. נאר די פערטע בלייבט און קוקט נישט אויף מיר, נאר אויף דעם ברענענדיגן לאמפ. איר פנים דריקט אויס אומפאראורזאכטן רחמנות, אזוי קוקט זי די גאנצע צייט.

כמעט די גאנצע לאנגע ווינטער נאכט איז אוועק און איך בין נאכאלץ געווען אסיפ אדער יוסף פערלמאן. שוין פארטאג ווען די פענסטער זענען געווען גרוי אנשטאט שווארץ האב איך געפונען וואס איך האב געזוכט. פון היינט אן וועל איך זיין אסיפ דימאוו. וואס מיינט דער נאמען? עס האט א געוויסן שכל. מיין ליבלינג אויטאר איז געווען טשעכאוו. צווישן די העלדן פון זיינע דערציילונגען איז פאראן איינער אסיפ דימאוו. אין זיין וואונדער-שיינער דערציילונג פאפריגוניא, ארומשפרינגערן, ער באשרייבט אין דער דאזיקער דערציילונג א יונגע פארהייראטע פרוי וואס זוכט א העלד איר גאנץ לעבן און מאכט תמיד א טעות. זי ווייסט ניט אז דער העלד וועמען זי זוכט איז דא לעבן איר איר אייגענער מאן, דער באַשיידענער דאָרפֿישער דאָקטער אָסיפּ דימאָוו, וואָס ראַטעוועט אַ קינד פֿון דיפֿטעריט, אָבער שטאַרבט אַליין פֿון אַן אָנשטעקונג. נו, און אַזוי ווי איך בין געווען אָסיפּ, האָט זיך דער דימאָוו שוין אַליין צוגעפּאַסט און עס איז געבאָרן געוואָרן מײַן פּסעוודאָנים, וואָס האָט זיך שפּעטער פֿאַרוואַנדלט אין מײַן פֿולשטענדיק-געזעצלעכן נאָמען, וועלכע איך און מײַן משפּחה טראָגן. די לעצטע ליטערארישע ארבעט וועלכע איך האב אונטערגעשריבן מיט מיין נייעם נאמען, איז געווען א מער אדער ווייניגער לאנגע אויספארשונג וועגן דאסטאיעווסקין וועלכע איך האב אפגעדרוקט אין קוגל'ס זשורנאל. עס האט געהייסן, די דראמאטישע עלעמענטן אין דאסטאיעווסקי'ס ווערק. קוגל איז געווען זייער צופרידן מיט דער ארבעט. ער האט געריבן די הענט, געמאכט כ און ה. געשפּיגן אויף דער פּאָדלאָגע און געזאָגט, אײַער ענטדעקונג, אַז דאָסטאָיעווסקיס העלדן האָבן קיין קינדער ניט, אָדער ווען זיי האָבן זיי יאָ, שטאַרבן זיי אירע קינדער אויס, איז אַ זייער אָריגינעלע. אָבער באַצאָלן אײַך פֿאַר דעם באַזונדער קאָן איך ניט. אַ זייער אָריגינעלער געדאַנק! האָט איר אים ניט וואו געגנבֿעט? דער גרויסער קריטיקער האט זיך באצויגן צו מיר ניט ווי א רעדאקטאר צו זיין מיטארבעטער, נאר ווי א רבי צו זיין תלמיד. איך האב זיך געלערנט ביי אים א סך, גענאשט פון זיין חכמה, פון זיין גרויסער טעאטער-דערפארונג. ער איז געווען צופרידן מיט מיר, ניט איינמאל האט ער דאס מיר געזאגט. איך בין געווארן אן אייגענער ביי אים אין שטוב, ווייל די רעדאקציע פון זשורנאל און די וואוינונג זענען געווען צוזאמען. אין פאדערשטן צימער איז געשטאנען א טיש, דאס איז געווען דער קאנטאר. און ווייטער נאך צוויי טישלעך, דאס איז געווען די רעדאקציע, וואו איך האב געארבעט. אזוי איז דאס געווען אפיציעל. אבער די אמת'ע רעדאקציע איז געווען אין קוגל'ס פריוואטן צימער, וואוהין זייטיגע מענטשן פלעגן נאר זעלטן צוגעלאזט ווערן. די אמת'ע קאנטאר זיינען געווען די קעשענעס פון קוגל'ס ברוינעם שלאפראק. טאקע דארטן פלעגן זיך אפטמאל אפגעפינען וויכטיגע דאקומענטן, נעטיגע בריוו וועלכע מיר האבן אומזיסט געזוכט אין אלע אנדערע פלעצער. און גארניט. דער זשורנאל איז ארויסגעקומען פונקטליך וואך נאך וואך, איין נומער בעסער און אינטערעסאנטער פון פריערדיגן, געווינענדיג אלץ מער אין פאפולאריטעט און רעספעקט. קוגל האט פערזענליך געקענט אלע שרייבער און אלע שוישפילער, אבער דאס האט אים נישט געשטערט צו שרייבן פריי און אפן זיין מיינונג וועגן זיי. איך געדענק ניט ווען עמיצער פון זיי האט זיך געבייזערט איבער זיינער אן אומגינסטיגער קריטיק. ער האט קיינמאל ניט באליידיגט שוואכע קינסטלער, ניט געזוכט צו מאכן חוזק פון זיי מיט א ווארט אדער צוויי איז ער געווען מיט זיי פארטיג. אבער מיט אן אמת קינסטלערישער פרייד פלעגט ער זיין דער ערשטער צו באגריסן א נייעם טאלאנט, א נייעם אויפגייענדיגן שטערן. אויך דא פלעגט ער קיינמאל ניט שפרינגען קדוש און ניט צעלאזן זיך אין געוואלדיגע לויב-געזאנגען, וואס העכער, וואס באדייטנדיגער עס איז געווען דער נאמען, אלץ פארזיכטיגער איז.

א זאך וואס האט אים געמאכט דיפלאמאטיש אין זיינע קריטיקן אפילו פארטייאיש, און, איך זאג עס מיט גרויס ביטערניש, אויסנוצן זיין פען אין א פאלשע ריכטונג. די דאזיגע זאך איז געווען זיין ווייב. זינאידא חאמסקאיא איז געווען א שוישפילערין מיט א באגרעניצטן טאלאנט. ווען זיי האבן זיך באגעגנט איז חאמסקאיא געווען דין, עלעגאנט, חנעוודיק. איצט איז זי געווארן זייער פעט, שווער האט זי געטראגן איר גרויסן און נאך יונגן קערפער. פאר יונגע ראלן איז זי ניט געווען פאסיג, פאר אלטע, נאך צו יונג. זי האט געשפילט אין פעטערבורגער קליינעם טעאטער וואס איז גארניט געווען קליין, אבער ביידע, אי זי, אי קוגעל, האבן געחלומט אז זי זאל אריין אין קייזערליכן אלכסנדר טעאטער, דארטן האט מען אבער ניט געוואלט הערן פון דעם. אין זיין שרייבן האט מען געקאנט פילן אז קוגעל איז ניט געווען צו פריינדליך צו די פערזאנען וואס זיינען געשטאנען אין שפיץ פון דעם קייזערליכן טעאטער. דאס איז געווען צוליב חאמסקאיא. אין די טעאטער קרייזן האט מען גוט פארשטאנען וואס ער מיינט, אבער אזוי גרויס איז געווען דער רעספעקט און דער צוטרוי וואס מען האט געהאט צו אים, אז מען האט עס פארקוקט. א מענטש גלויבט אז זיין ווייב איז א גרויסער טאלאנט, נו, איז וואס? אבער ווען אין מאסקווע האט זיך געעפנט דער מאסקווער קונסט-טעאטער איז די זאך געווארן ערנסטער. קוגעל איז געווען דער איינציגער קריטיקער אין גאנץ רוסלאנד וועלכער איז פון דער ערשטער מינוט אן ארויסגעטראטן קעגן דעם ניי געבארענעם טעאטער. נאך זיין מיינונג איז דארטן אלסדינג געווען שלעכט. די שוישפילער, די רעזשי, די פאוזעס, די גאנצע איינדרוקספולע אטמאספערע. האט עס קוגעל טאקע געמיינט? פון אנפאנג אפשר ניט, נאר ביסלעכווייז האט ער זיך אליין איינגערעדט און האט זיך שוין געהאלטן ביי דעם. די שענסטע וויכטיגסטע און די גלענצנדסטע אויפפירונגען פלעגט ער ניט גראב ארונטעררייסן, נאר האלב ארונטעררייסן, און ער האט ניט געלאזט אין זיין זשורנאל שרייבן אנדערש. דער ברייטער עולם האט זיך געוואונדערט, פארוואס רייסט קוגל ארונטער סטאניסלאווסקין און נעמיראוויטש-דאנטשענקא'ן, די צוויי געניאלע פירער פון דעם טעאטער? אבער אין דער טעאטער פראפעסיע האט מען גוט געוואוסט אז דאס איז צוליב כאלמסקאיא. ער וויל אז זי זאל דארטן אנגאזשירט ווערן, און דאס האט מען ניט געטאן. קוגעל האט געקאנט ווערן איינער פון די איבערגעגעבנסטע פריינט פון דעם מאסקווער טעאטער, וועלכער האט רעוואלוציאניזירט און אפגעפרישט די סצענישע קונסט אויף דער גאנצער וועלט. ער אבער האט ביז א געוויסן גראד פארראטן זיך אליין. ער האט זיך אויסגעגליטשט. און הינקענדיג איז ער געלאפן הינטער דער פאראד קארעטע פון סטאניסלאווסקין אנשטאט צו זיצן מיט אים צוזאמען. עס האט מיר דעמאלט וויי געטאן און עס טוט מיר ניט ווייניגער וויי איצט ווען איך דערמאן זיך פון דעם און בין געצוואונגען אויף אזא אופן צו דערמאנען מיין געוועזענעם לערער. אסאך מענער און גרעסערע ווי אלכסנדר קוגל האבן זיך אויסגעגליטשט צוליב א פרוי, און אויב דערביי האט געליטן דער אמת פון קונסט, איז דא אבער באשטעטיגט געווארן נאכאמאל און נאכאמאל דער גרויסער טראגישער אמת פון לעבן. שלאף רואיג רעבע מיינער, דו האסט דאך מיר געלערנט צו זאגן דעם אמת, וועסט מיר מוחל זיין פאר דעם אמת וואס איך רעד איצט ארויס וועגן דיר אליין. אויך כאלמס קאיא איז שוין טויט און אויך סטאניסלאווסקי, די קונסט אבער צוליב וועלכער די דריי האבן זיך געשלאגן, זי לעבט ווייטער, און דאס איז אפשר די איינציגע טרייסט. קאפיטל פיר. א דאנק דעם וואס איך בין געווען קוגעל'ס נאענטער מיטארבעטער, בין איך געקומען אין בארירונג מיט א סך מענטשן וואס האבן געשפילט א וויכטיגע ראלע אין ליטעראטור און טעאטער לעבן. פון צייט צו צייט פלעגן זיי אריינקומען אין די רעדאקציע פון זשורנאל טעאטער און קונסט, און קוגעל האט קיינמאל ניט פארגעסן מיך צו באקענען מיט זיי. מערסטנס זענען דאס געווען קריסטן, אבער קיינמאל האבן זיי אפילו ניט דערמאנט די פארשיידנארטיקייט פון אונזערע רעליגיעס. אזוי האבן זיי זיך געפירט ניט נאר צוליב זייער גוטער דערציאונג, וואס איז אפטמאל גארניט געווען אזוי גוט, נאר פשוט דערפאר וואס זיי האבן אזוי געפילט. איבערטרייב איך ניט? ניין. די רוסישע אינטעליגענץ האט זיך טאקע געפילט און געפירט אין באציאונג צו אידן ברידעלעך פריינטלעך, ווי זיי וואלטן געוואלט פארגיטיגן די אידן פאר די אלע פארפאלגונגען פון דער רעגירונג. עס איז ארויסגעקומען ביי זיי איינפאך, ערנסט, נאטירלעך, ווי א זאך וועגן וועלכער עס לוינט זיך אפילו ניט צו רעדן. קאן דען רעליגיע שפילן א שעדליכע ראל צווישן געבילדעטע קולטורעלע מענטשן? דער ערשטער מיט וועמען קוגל האט מיך באקענט, איז געווען דער הויפט רעזשיסער פון דעם קייזערליכן טעאטער קארפאוו. ער האט געשפילט א גרויסע ראל אין טעאטער לעבן בכלל. ער איז געווען נאנט צו א סך וויכטיגע פערזענליכקייטן, האט געפירט דעם קייזערליכן טעאטער מיט א פעסטער האנט, האט זיך ניט איין מאל געטראפן מיטן צאר און גרויספירשטן, און האט פארשטאנען דערביי צו האלטן זיך אומאפהענגיק. איך האב דערווארט צו זען א מין אנגעבלאזענעם אינדיק. אנשטאט דעם איז געשטאנען פאר מיר א מאן פון א יאר פערציג מיט א שווארצע בארד, מיט שווארצע קליינע קלוגע און כיטרע אייגעלעך, און מיט א גרויסן שיינענדיקן פליך. אזעלכע פנימער קאן מען טרעפן אמאל צווישן פויערים וואס פארשטייען צו מאכן א קאפיקע ס'איז געווען שווער צו דערקענען אין אים ניט נאָר דעם מעכטיקן רעזשיסער, נאָר גלאַט אַ מענטשן פֿון טעאַטער. אַזוי ניט טעאַטראַליש איז געווען זײַן אויסזען. קאַרפּאָוו איז געווען פֿון יאַראָסלאַוו, געבוירן אין אַ פּראָסטער פֿאַמיליע. אין זײַן יוגנט האָט ער אָנטייל גענומען אין דער סאָציאַליסטישער באַוועגונג און געווען פֿאַרשיקט קיין אַרכאַנגעלסק, אין צפון רוסלאנד, וואו ער האט פארבראכט א שטיקל צייט ווי א פאליטישער פארברעכער. דארטן האט ער זיך געטראפן מיט זיין איצטיגער ווייב, א גאנץ פראסטע קריסטליכע פרוי, מיט די מעשים, מאנירן און רעדן פון א פויערטע. איך האב זיך באפריינדעט מיט קארפאוון און בין אפט מאל געווען ביי אים אין הויז,

דאס ערשטע מאל ווען איך האב דערזען די פארסאפעטע, ארעם געקליידעטע פויערטע מיט דער פאמוניצע, האב איך ניט געוואלט גלויבן, אז דאס איז דאס ווייב פון דעם מאן, וועלכער איז נעכטן געווען איינגעלאדן אין צאר'ס טעאטער-לאזשע. קארפושקא איז ביי זיך אין צימער, קום אריין, האט זי געזאגט, אזוי האט זי גערופן קארפאוון קארפושקא, פאר איר איז ער נאכאלץ געבליבן דער זעלביגער ארעסטאנט, דער פאליטישער פארשיקטער, וואס זי האט געטראפן אין דעם קאלטן, פארווארפענעם ארכאנגעלסק. קארפאוו האט זיך באצויגן צו איר מיט רעספעקט, און האט קיינמאל ניט ארויסגעוויזן, אז ער איז מיט עפעס העכער פון איר. קארפאוו האט אויך געשריבן פיעסן פון דעם לעבן פון פאבריקארבעטער. מיר איז אויסגעקומען עטליכע מאל צו שרייבן וועגן זיינער א דראמע, ווייל קוגעל האט עס ניט געוואלט טאן, און קיין גרויסער ענטוזיאסט פון זיין שאפן בין איך ניט געווען, אבער מיט קיין איין ווארט האט קארפאוו קיינמאל ניט ארויסגעוויזן אז ער בייזערט זיך אויף מיר פאר מיין קריטיק, און איז ווידער געזעסן מיט מיר אין דעם רעסטאראן וויענא, דער טרעפֿפּונקט פֿון שרײַבער און שױשפּילער ביז שפּעט אין דער נאַכט. אײן מאָל האָב איך אים געפֿרעגט װי עס פֿאַרהאַלט זיך אין טעאַטער דער צאַר ניקאָלײ דער צװײטער. קאַרפּאָװ, לאַכנדיק אין זײַנע װאָנצעס, האָט אָנגעהױבן צו דערצײלן, װען דער צאַר װיל קומען אין טעאַטער, לאָזט מען באַצײַטנס װיסן דעם פּאָליצמײַסטער פֿון דעם טעאַטער, עס איז געװען אַזאַ מין אַמט,

כדי צו צעשטערן די חתונה זאגט מען אים אז זי איז געשטארבן, און איר זאגט מען אז ער איז געשטארבן. ווען זיי טרעפן זיך שרעקן זיי זיך זייער איבער און צעלויפן זיך. שפעטער אבער ווערט די זאך קלאר און אלסדינג ענדיגט זיך גוט און פיין. צאר ניקאליי, דער הערשער פון הייליגן רוסלאנד, דער מאן פאר וועמען עס האט געציטערט די וועלט, איז געווען פארליבט אין דער דאזיקער נארישקייט. פאר אים איז צו זען דעם טויטן ווארלאמאוו אנטלויפנדיק פון דער טויטער סטרעלסקאיא איז געווען די העכסטע פארעם פון קונסטגענוס. און צי מען האט היינט געשפילט רעוויזאר אדער האמלעט, דעם סקעטש האט מען אריינגערוקט אין אנהייב. ניקאליי אליין האט ניט געבעטן אז מען זאל אזוי טאן, עס האט אים ניט געפאסט. נאר מען האט שוין געוואוסט אן דעם צאר'ס ביטע וואס צו טון. און ווען פאר האמלעט האט זיך פלוצים באוויזן דער פעטער ווארלאמוב, א זון פון דעם באוואוסטן קאמפאזיטאר, און אין א זאפטיגער געשמאקער שפראך אנגעהויבן צו דערקלערן זיך אין ליבע צו דער פעטינקער זאטער סטרעלסקאיא, האט דאס פובליקום זיך באלד אויסגעדרייט און געקוקט אין צענטער פון ערשטן באלקאן און אנגעהויבן צו שרייען, הימן!

אינפאנטערי-אפיצער. דעם אפיצער'ס האר זענען געווען פון אן אומבאשטימטן קאליר, א געמיש פון א העל ברוין מיט טונקל רויט. זיין בערדל איז געווען א ביסל העלער, אבער אויך אומבאשטימט אין קאליר. ער איז נארוואס ארויס פון די הענט פון א פאריקמאכער, וועלכער ווי ער ווי עס זעט אויס האט געארבעט אויף אים עטליכע שעה נאכאנאנד. יעדעס הערעלע איז אקוראט פארקעמט אפ. אפגעשארן, אפגעמאסטן, אפגעהיט, אויסגעהובלט און באשפריצט מיט עפעס א טייערן מאטעל, ווי מיין אמאליגער שוסטער אין ביאליסטאק פלעגט זאגן ווען די שטיוול האבן זיך געלאזט צו פיל הערן. דער ארמיי אפיציר האט געהאט בלויע אדער מעגליך גרויע אויגן מיט אן אומבאשטימטן אויסדרוק, אדער בעסער געזאגט אזוי אן קיין שום אויסדרוק. די אויגן האבן געקוקט.

סישע ווערטל זיך וויצלען, בעת עס רעגנט קאָן עס נאָך אַרײַנרעגענען. נו, אַזוי ווײַט איז די קייזערלעכע נאָז ניט געווען אויפֿגעריסן, אָבער דאָך ווײַט גענוג. דער דאָזיקער באַשיידענער גרויער מענטשל מיט די צענדליקער מעדאַלן איז געזעסן אויף זײַן פּלאַץ אַזוי ווי ער וואָלט אָט-אָט ווערן אָפּגעפֿאָטאָגראַפֿירט.